י"ב תמוז דאס איז אויכעט דער יום ההולדת פון דעם פריערדיגן רבי'ן פון דעם רבי'ן רייאץ און אין דעם זעלבן טאג איז אויכעט געווען שפעטער זיין חג הגאולה האט ער דערציילט אז אין די יאר תרנ"ה איז געווען אין מיטן זומער און דער טאטע דער רבי רשב האט אים געזאגט אז ער איז געווען דעמאלט נישט אין לובאוויטש ער איז געווען אין א פלאץ חוץ פון לובאוויטש אזא דאטשע א פלאץ פון פון מנוחה און האט אים געזאגט אז מען גייט אריינפארן אין לובאוויטש אויף דאנערשטאג י"ב תמוז יענע יאר איז י"ב תמוז אויסגעפאלן דאנערשטאג און מען גייט אריינפארן אין לובאוויטש און ער האט אים געהייסן ער זאל אויפשטיין פארטאג יענעם טאג, יענעם י"ב תמוז, אויפשטיין פארטאג און גיין אין טייך, דארט איז געווען אין א טייך זיך טובל'ען, דער רבי רשב איז אויך געגאנגען אין טייך זיך טובל'ען, און זענען ארויסגעפארן פארטאג פון יענעם פלאץ וואס זיי זענען געווען אין יענעם דאטשע, און זענען געפארן אין לובאוויטש אריין, דער פריערדיגער רבי האט געפרעגט זיין טאטן דעם רבי'ן רשב צו אריינקומען פלוצלינג אינמיטן אינמיטן א טאג אן א אן א אן אן מודיע זיין פאר דערויף וועט זיך דאך די באבע דערשרעקן ס'איז געווען דעמאלט די באבע רבקה זי איז געווען די מאמע פון דעם רבי'ן רשב און אין דעם רבי'ן רייאץ באבע די באבע וועט זיך דאך דערשרעקן אז מ'קומט אריין אינמיטן האט דער רבי רשב געזאגט דאגה נישט זי ווייסט און אזוי איז טאקע געווען זיי זענען אנגעקומען אין לובאוויטש ער איז אריין צו זיין מאמען צו די באבע צו די רביצין רבקה רבי רשב איז אריין און גערעדט מיט איר אביסל, שפעטער די מאמע איז ארויסגעקומען, די באבע רביצין רבקה איז ארויסגעגאנגען און באגלייט זיי באגלייט מיט מיט ווארימע הייסע ברכות, און דער רבי רשב האט געזאגט צו דעם זון צו דעם רבי'ן רייאץ אז מען גייט איצטער פארן צו דעם צו די צו דעם אוהל צו דעם ציון דארט אין לובאוויטש איז געווען דער ציון פון דעם רבי'ן מהרש און פון דעם רבי'ן דעם צמח צדק. נו, אז מען איז אנגעקומען צו דעם הייליגער אוהל, איז אינדרויסן איז געווען דארטן דער בית המדרש, געווען א בית המדרש פארן אוהל, און דער רבי רשב איז אריינגעגאנגען אין בית המדרש צוזאמען מיט זיין זון, און ער האט געעפנט דעם ארון הקודש, און ער האט געזאגט, איך ברענג היינט מיין זון צו דער עקידה, אין די עקידה איז דאך דא דער עוקד און ס'איז דא דער נעקד, אברהם אבינו איז געווען דער וואס האט עוקד געווען זיין זון יצחק, כדי עס זאל נישט זיין קיין פסול, זאגט דער רבי רשב, איך וויל אויכעט אז די עקידה זאל זיין כפי הרצוי, און ער האט זיך זייער שטארק צואוויינט. דער זון דער רבי רייאץ האט נישט פארשטאנען וואס וואס דאס מיינט יעמאלט און ער האט אז דער טאטע האט געוויינט האט ער דער האט ער זיך אויכעט צואוויינט. דער רבי רשב האט גענומען און ער האט געעפנט א תניא און ער האט געליינט עטליכע שורות פון דעם ערשטן פרק אין איגרת הקודש וואס דארטן רעדט זיך וועגן חגרה בעוז מתניה און ער האט געזאגט אז דא שטייענדיג ביי אונזערע אבותינו הקדושים וויל איך מיט דיר מאכן א כריתת ברית, ער האט אים אוועק געשטעלט און אוועק געלייגט די הייליגע הענט, דער רבי רשב האט אוועק געלייגט זיינע הייליגע הענט אויף די קאפ פון דעם פריערדיגן רעבן, פון דעם רעבן רייאץ, און ער האט אים געזאגט אז פון היינטיגן טאג גיב איך דיר איבער די עבודה, די עבודת הקדש אין עסקנות הכלל, אין די אלע עניינים גשמים ורוחנים.

מותניים דארפן האבן א חגורה, די חגורה, די גארטל, ארום די מותניים איז עוז, וואס איז דאס עוז, האט דער רבי רשב געזאגט, מסירת נפש, און וואס איז מסירת נפש, האט ער אויסגעפירט, אט אזוי און ניט אנדערש. און דאס איז געווען דער סיפור, און פון יעמאלט אן האט זיך אנגעהויבן די עבודה פונעם רעבן רייאץ, ער איז געווען דעמאָלט אין גאַנצן יום-הולדת פֿון פֿופֿצן יאָר אַלט, און פֿון יעמאָלט אָן האָט זיך אָנגעהויבן זײַן עבֿודה במסירת-נפֿש בפּועל אויף די אַלע ענינים פֿון ייִדישקייט אין, אין, אין רוסלאַנד, און שפּעטער די אַלע יאָרן, ווי ס'איז דאָך ידוע, אַז בײַ דעם רעבן רייאַץ איז געווען כל חייו איז געווען אַ מקשה-אחת פֿון מסירת-נפֿש, עס האט זיך אנגעהויבן פון יעמאלט ביי פֿופֿצן יאר אלט, און שפעטער האט זיך עס געצויגן ווייטער אין די שווערע יארן אין רוסלאנד, ווען ס'איז געקומען צו גיין די די קאמוניסטן, וואס ער האט דעמאלט געדארפט פירן א מלחמה אנטקעגן, וואס מען האט געוואלט דעמאלט מבטל זיין אלע עניינים פון אידישקייט, און ער האט געשטאנען במסירות נפש ביז מען האט אים אריינגעזעצט אין תפיסה, און י"ב תמוז איז געווען דער חג הגאולה. און אזוי איז נמשך געווארן חייו די מסירות נפש שפעטער אויכעט ביז ווי ער איז אנגעקומען אין אמעריקע וואס דעמאלט איז געווען די מסירות נפש ווי ווי דאס איז געווען באופן פון אמעריקע יא ווי ס'איז ידוע וואס ער האט געזאגט אז ס'איז גאר געווען אין כמה עניינים אפילו שווערער די מסירות נפש פון אמעריקע אויף שטיין שטארק אין אין מיט דעם פּתגם, וואָס דער, וואָס ער פלעגט זאָגן, אַז אַמעריקע איז נישט אַנדערש, מסירות נפש אויף בויען דאָרטן חדרים, ישיבות און אויפבויען דעם חינוך אין חצי כדור התחתון, וואָס דאָס איז אַלץ געווען אַ תוצאה פון יענע מסירות נפש. דער ענין המסירות נפש, ווי ער זאָגט, ווי דער רבי רש"ב האָט אים געזאָגט, וואָס איז דער וואָרט פון מסירות נפש, דאָס איז איין וואָרט, מסירות נפש איז אַזוי און ניט אַנדערש. דער תוקף פון נפש, דער תוקף שבנשמה, דעם אַזוי און ניט אַנדערש, אַז וווּ מע שטייט און וווּ מע געפֿינט זיך און אין יעדער מעמד און מצבֿ, זאָל זײַן בײַ אַ ייִדן דער שטייט תוקף פֿון אָט אַזוי און ניט אַנדערש, אָט דאָס איז דער ענין המסירות-נפֿש, וואָס דאָס איז דער, דער נקודה, וואָס האָט דורכגעפֿירט, דורכגעברענגט דעם רעבן, פֿריִערדיקן רעבן בכל חייו. אין די פרשות וואס מע לערנט בהשגחה פרטית אין די טעג וואס איז פארבונדן מיט דעם חג הגאולה פון יוד בית תמוז איז די פרשה זעט מען שטארק דעם עניין המסירת נפש סיי אין די פרשת חוקת און סיי אין די פרשת בלק מיר רעדן א נקודה אין פרשת חוקת און מיר רעדן א נקודה אין פרשת בלק וואו מע זעט דעם עניין פון מסירת נפש אז מע גיט א קוק אין פרשת חוקת איז דאס אין דעם ווארט חוקת אין דעם נאמען פון די פרשה זאת חוקת התורה וואס איז דאס דער ענין פון חוקת און דאס שטייט נישט סתם חוקת הפרה ווי די אלע מפרשים פרעגן וואס עס שטייט זאת חוקת התורה דאס הייסט אז דער חוקה דאס איז א חוקה וואס איז פארבונדן מיט כל התורה כולה ובנוגע דעם ענין פון חוקת איז אין דעם וואס איז דאס דער ענין דער טייטש פון חוקת איז ברענגט זיך אז אין חסידות ברענגט זיך כמה פירושים יא ברענגט זיך פון תלמידי הבעל שם טוב ברענגט זיך כמה פירושים אין דעם ענין פון חוקת און דער אלטער רבי איז מבאר אין לקוטי תורה אז בכללות איז דא צוויי פירושים אין חוקת אז אין חוקת איז דא דער ענין פון חוקת כפשוט חוקה חוקקתי גזירה גזרתי ואין לך רשות להרהר אחריה יא וואס דאס איז דער ענין פון חוקת יא מלושן גזירה מלושן חוקה די מצוות ווערן אנגערופן חוקים, אז ביי אידן דארף זיין דער ענין פון קיום המצוות, אין אן אופן פון חוקה, חוקה חקקתי, יא, ער זוכט נישט קיין טעם, ער זוכט נישט צו פארשטיין, און ער טוט די מצוות ווייל אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי ואין לך רשות להרהר אחריה. און ווי ס'רעדט זיך ארום אין חסידות, אז הגם אז אין מצוות איז דאך דא כמה סוגי מצוות, ס'איז דא מצוות וואס ווערן אנגערופן חוקים, ס'איז דא מצוות וואס ווערן אנגערופן עדות, און ס'איז דא מצוות וואס ווערן אנגערופן משפטים, די מצוות וואס האבן א טעם, מצוות שכליות רופט זיך אן משפטים, און מצוות וואס זענען א זכר, על דרך זכר ליציאת מצרים וכיוצא בזה, ווערט דאס אנגערופן עדות, און די מצוות וואס זענען אן א טעם ווערן אנגערופן חוקים, פונדעסטוועגן די תורה זאגט זאת חוקת התורה צו זאגן אז בעצם אין כל התורה כולה און אלע מצוות במהותם ובשורשם איז דאס א ענין של חוקה,

און די אידן שטייען שטארק און זיי זענען מקיים דאס הגם זיי ווייסן נישט פארוואס און זיי פארשטייען נישט דעם טעם ביז אז דאס איז נישט נאר מען פארשטייט נישט דאס איז גאר היפך הטעם ווי מען זאגט אז דער עניין פון פרה אדומה איז דאך א עניין פון פון פון היפך הטעם מטהר את הטמאים און מטמא את הטהורים און פונדעסטוועגן אידן זענען דאס מקיים מיט א מסירת נפש, מיט א איבערגעגעבנקייט, ווייל אזוי איז דער רצון העליון, איז מיט דעם, מיט דער זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה, אז מיט דעם איז מען כאילו, ברענגט מען אריין דעם ענין פון חוקה אין כל התורה כולה, אז בשעת א איד איז מקיים יעדע מצוה, אפילו מצוות וואס האבן אין זיך א טעם, מצוות שכליות, מצוות שמעיות, די אלע מצוות וואס זענען מיוסד על הטעם, איז דורך פרה אדומה, ווערן אלע די גאנצע עבודת השם פון א אידן הערט זיך ביי אים אז ער טוט עס נישט מצד דעם פארשטאנד נישט מצד זיין שכל נאר ער טוט עס ווייל אשר ציווה השם את משה ווייל דער אויבערשטער האט געהייסן דערנאך איז דא א צווייטער טייטש אין חוקה וואס דאס איז דער עניין פון חוקה מלשון חקיקה יא אז דער עניין פון חקיקה איז אז אז דאס איז א זאך וואס איז איינגעקריצט א זאך וואס דאס איז חקוק און דאס איז נישט סתם חקוק נאר דאס איז חקיקה ווי ס'שטייט ביי די לוחות אז ס'איז דא א חקיקה סתם און ס'איז דא א חקיקה מעבר לעבר די חקיקה פון די לוחות איז געווען אז די אותיות זענען געשטאנען חקוק מעבר לעבר אז ווי דו האסט נאר געקוקט פון וועלכע זייט איז געווען דורך און דורך איז געווען חקוק יא אז מ'האט געזען די אותיות פון אלע פון אלע ערטער פון אלע זייטן פון אלע פון אלע מכל פנים דאס איז וואס מ'זאגט אז די לוחות לא היה להם אחור יא יא דאס איז געווען אין אן אופן אז פון אלע זייטן די אותיות האבן דורכגעשפארט דורך און דורך איז וואס איז דאס דער ענין אין עבודת השם יא על דרך זה שטייט טאקע פון דעם שפת אמת ברענגט ער אז דאס איז די צוויי פירושים אין זאת חוקת התורה אז חוקת איז מלשון דאס איז א ענין פון חוק

און אַ טײַטש, ער ברענגט פֿון דעם חידושי הרים, אַז דאָס איז אויך דער טײַטש בהמשך הפּרשה, וואָס מע געפֿינט אין דער המשך הפּרשה, אז ישיר ישראל, עלי באר ענו לה. יאָ. וואָס דער ענין פֿון עלי באר ענו לה, וואָס דאָס איז געווען די שירה אויפֿן שירת הבאר, וואָס ווי ס'רעדט זיך אין די מפֿרשים און רשי ברענגט, אַז דאָס איז פֿאַרבונדן מיט תּורה. יאָ. וואָס דאָרטן רעדט זיך וממדבר מתּנה, וואָס דאָס איז די שירת הבאר, איז כּולל אין זיך אויך דעם ענין פֿון תּורה, בפֿרט, איז דאס דער ענין פון תורה שבעל פה שטייט דארטן במחוקק במשענותם יא דאס הייסט אז תורה אויך האט אין זיך דעם ענין יא דער ענין פון מחוקק וואס דאס איז חקוק און דאס נעמט דורך דאס איז נחקק אין זיין מציאות ואיבריו און יעדער פרט וואס ער טוט איז עס ביי אים דורכגענומען מיט תורה

וואס איז מיוסד אויף שכל, פארשטאנד, איז פארשטאנד איז דאס א צוגעגעבענע זאך, אין פארשטאנד קען זיין שינויים, היינט פארשטיי איך, מארגן פארשטיי איך נישט, נעכטן האב איך נישט פארשטאנען, יא, עס איז דא שינויים אין פארשטאנד, אמאל פארשטייט ער בעסער, אמאל פארשטייט ער ווייניגער, און אויב זיין עבודת השם איז פארבונדן מיטן פארשטאנד, איז דאס כאילו ווי א דבר נוסף אויף זיין מציאות, ס'איז דא וואס ער איז, און ס'איז דא וואס ער פארשטייט, און לויט זיין פארשטאנד איז ער מקיים. אבער ביי אידן,

ער איז זיך מוסר נפש, ער גיט זיך איבער צו דעם אייבערשטן, אז אין יעדע מעמד ומצב, וואו ער זאל נאר נישט זיין, און דאס איז דער ענין פון וואס מען זאגט אז חוקה חקקתי גזירה גזרתי, יא, אז ער זוכט נישט צו פארשטיין דווקא על פי שכל, נאר מצד דעם וואס זיין מסירה ונתינה צו אלוקות איז אין אופן פון חקיקה, איז במילא איז אין יעדע מעמד ומצב, יא, איז ער דינט ער דעם אייבערשטן. וואס דאס איז נאך א טייטש אין דעם ווארט פון חוקה. א דריטער טייטש אין די ווארט פון חו כ, וואס דאס איז על דרך חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, יא, דאס איז א ענין פון חוקה, דאס איז א ענין פון קביעות, יא, ס'איז דא חוקה מלשון גזירה, וואס דאס מיר האבן געזאגט אז ער טוט מצד קבלת עול אפילו ער פארשטייט נישט, חוקה מלשון חקיקה, אז דאס איז דורך דורכגענומען ווערן דורך און דורך, און ס'איז דא דער ענין פון חוקה מלשון מלשון חוק וזמן, אז דאס איז א חוק קבוע, אן שינויים, יא דאס ווערט ביי אים א ענין וואס דאס איז ביי אים בכל התוקף און אן קיין שינויים אין יעדע מעמד ומצב וואו ער זאל נאר נישט זיין דינט ער דעם אייבערשטן אן קיינע שינויים. וואס דער ענין פון פון פון אן שינויים דאס האט מען געזען קלאר יא אין די וואס מען דארט מען וואס מען רעדט בנוגע וואס מען דערציילט בנוגע דעם רבין ריי"צ וואס ביי אים איז געווען די עבודת המסירת נפש אין כל ימי חייו וואס ער געווען אין כל מיני סוגי מקומות ער איז געשטאלט ער איז געווען בפרט נאך דעם וואס ער האט אנגעהויבן זיין נשיאות זיין רביסטווע וואס איז געווען אין תר"פ האט מען געזען ביי אים אז ער געווען 10 יאר איז ער געווען רבי אין רוסלאנד און דאס איז געווען די שווערסטע יארן דעמאלט אין רוסלאנד די יארן וואס זענען געווען די קאמוניסטן וואס האבן געוואלט חרוב מאכן אידישקייט און ער געשטאנען במסירת נפש בפועל אויף גיין אנטקעגן א מלוכה אדירה יא, און אין די ענדע אין די אלע צייטן איז ער געשטאנען מיט מסירות נפש בפועל ממש ביז ער איז אוועק געגאנגען אויף מסירות נפש בפועל אין די תפיסה וואס כידוע איז געווען די גאנצע תפיסה דאס איז געווען ממש מיט א גזירה היפך החיים און ס'איז געווען בנס גדול וואס איז נהפך געווארן דער גאנצער ענין און דעם איז געווען דער נס פון י"ב תמוז און שפעטער איז ער געווען 10 יאר וואס ער האט געוואוינט אין פוילן און די מדינות וואס דארטן האט ער געהאט אן אנדער סוג מסירות נפש אין זיין עבודת השם אויף מפיץ זיין תורת חסידות חבד אין כל מיני קהילות און ערטער וואס דאס איז געווען יעמאלט די די צען יאר וואס ער איז געווען אין ריגע אין פוילן און דערנאך איז ער געווען די צען יאר אין אמעריקע וואס אמעריקע איז דעמאלט געווען א מדבר שממה ממש אין ענינים פון אידישקייט און דער פריערדיגער רבי איז געשטאנען במסירות נפש עצומה אויף איבערמאכן אמעריקע זאל ווערן א מקום תורה און סיי די אמעריקע פון דארטן די אלע מדינות הסמוכות

און דווקא ווי דער מדרש זאגט אין דברים יא אז דער אייבערשטער האט געזוכט אז מ'זאל רעדן בזכותם של ישראל האט ער דווקא גענומען יא ווי דער מדרש זאגט דארטן אז בשעת מ'האט געזוכט מוכיח זיין אידן האט ער געברענגט משה רבינו וואס אוהב ישראל היה איז דווקא משה רבינו יוכיחם און בשעת האט זיך געדארפט רעדן בנוגע דעם ענין פון זכותם של ישראל האט ער געזוכט דווקא דעם היפך דעם בלעם וואס איז געווען דער גרעסטער מנגד צו משה רבינו איז געווען א עין רע די אלע ענינים יא א שונא ישראל און דווקא פון דעם האט מען ארויסגענומען די גרעסטע ברכות און דאס זעט מען אז די ברכות פון בלעם איז מוראדיגע ברכות וואס מיר זעט וואס ער רעדט בזכותם של ישראל אויף א מוראדיגן אופן אז מ'גיט א קוק איז די ערשטע זאך וואס בלעם זאגט בשעת ער איז געקומען צו גיין און האט זיך אוועקגעשטעלט און ער האט אנגעהויבן רעדן בנוגע זכותם של ישראל איז דא דער פסוק וואס ער הייבט אן כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב דאס איז דאס דער ערשטער פסוק וואס וואס בלעם זאגט כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו וואס איז דא די זכותם של ישראל וואס בלעם זאגט, איז דא א געשמאקע ווארט פונעם הייליגן בארדיטשובער, זאגט ער, א וואס איז דער פשט וואס ער זאגט דא כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב, זאגט ער א מוראדיגע ווארט, ער זאגט אז דער טייטש מראש צורים אראנו מיינט בשעת דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט,

די הרים וגבעות, די אלע צורים, די אלע זאכן וואס דער אייבערשטער האט באשאפן גלייך אין אנהייב פון בראשית, מראש, איז דאס געווען מער נישט בשביל התורה ובשביל ישראל, די גאנצע וועלט איז דאך באשאפן געווארן מער נישט ווי צוליב אידן, הן עם לבדד ישכון, ס'איז געווען נאר איין און איינציגער פאלק וואס דאס איז געלעגן ביי דעם אייבערשטן אין מחשבה, וואס צוליב זיי האט ער באשאפן די גאנצע וועלט, ובגויים לא יתחשב. זאגט דער בארדיטשובער דער אייבערשטער האט זיך אינגאנצן נישט גערעכנט מיט די מציאות פון גוים איז במילא טענהט ער איצט בלעם און ער זאגט איז במילא ווי שייך אז א גוי זאל קומען טשעפען א אידן ווי איז שייך אז א גוי זאל קומען עפעס רעדן עפעס וועגן א אידן און מבלבל זיין א אידן בשעת מראש צורים גלייך פון בריאת העולם אן איז נישט דא קיין מציאות פון גוים גוים לא יתחשב און די איינציגע מציאות איז הן עם לבדד ישכון

זאגט רשי, אז וואס בלעם האט געזאגט דא, אז איך גיב א קוק אויף אידן, און איך זע די אידן ווי זיי זענען מיוסדים וחזקים, זענען שטארק אזוי ווי די צורים, און אזוי ווי די גבעות, על ידי אבות ואמהות. וואס דא כאפט זיך א אינטערעסאנטע שאלה, רשי איז דאך א פשוטו של מקרא אלעמאל. אלע מפרשי הפשט, אז מען גיט א קוק אין אבן עזרא, אין רמבן, אלע מפרשי הפשט, זאגן כפשוטו, וואס דארף מען דא אויסטייטשן עפעס מיט מדרשים יא כי מראש צורים אראנו בלעם האט געוואלט אויך רחמנא ליצלן זיין כוונה איז דאך געווען דער היפך הברכה און דער אייבערשטער האט אים מהפך געווען ויהפוך השם את הקללה לברכה בלעם האט זיך אוועקגעשטעלט מראש צורים ווי אלע מפרשי הפשט זאגן כפשוטו דער בלעם האט געוואלט זען דעם גאנצן פאלק כדי צו קענען יא טאן וואס ער האט געוואלט טאן האט זיך אוועקגעשטעלט מראש צורים אראנו איך זע דעם פאלק מראש צורים מגבעות איך שטיי אויף א בארג שטיי אויף א שטיין און דארטן זע איך דעם פאלק וואס דארף רשי אויסטייטשן עפעס א נייעם טייטש א מדרש טאקע א שיינער מדרש יא וואס דארף ער בייטן זאגן דעם מדרש נאך מער איז נישט פארשטאנדיג

מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות על ידי אבות ואימהות אינטערעסאנטע רשי וואס איז נישט דער פשוטו של מקרא און אפילו נישט ווי דער מדרש וואס וויל רשי דא זאגן איז אויף דעם פאראן א זייער א געשמאקע ביאור פון רבין וואס ער זאגט אזוי ערשטנס אין פשט פשוט אין פשט אז מ'גיט א קוק א פסוק פריער שטייט דאך וישא משלו ויאמר דאס הייסט אז בלעם זאגט ער גייט זאגן א משל איז במילא אז מ'קומט צום פסוק שלאחרי זה כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו דארף מען דא געפינען וואו איז דא דער משל זאגן אזוי ווי די מפרשי הפשט זאגן איז דאך דא גאר נישטא קיין משל דא כי מראש צורים אראנו איך שטיי אויף א בארג איך שטיי אויף א שטיין און פון דעם שטיין רעד איך צום פאלק זייער שיין אבער וואו איז דא דער משל דערפאר זאגט רשי ניין דא איז דא א מוראדיגע משל ער זאגט א משל זאגט ער און וואס איז זיין משל דער משל איז פון צורים און גבעות אזוי ווי צורים איז א שטארקע זאך גבעות דאס איז א שטארקע בארג זאגט זאגט בלעם כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו איך זע זייער שטארקייט אזוי ווי צורים און גבעות זענען שטארק זע איך די אידישע שטארקייט ווי דאס איז איצטער זייער שטארקייט אני רואה אותם מיוסדים, איך זעה דעם אידישן פאלק אז זיי האבן א מערענדיגע שטארקייט. פון וואנט האבן זיי אט די מערענדיגע שטארקייט? דאס איז די שטארקייט וואס זיי האבן גע'ירש'נט פון אבות ואמהות, וואס דאס איז דער כח המסירת נפש וואס זיי האבן גע'ירש'נט פון די אבות, כידוע ווי דער אלטער רבי זאגט דאך אין תניא, יא אז ביי יעדער אידן איז דא בכל דור ודור ווי נאר א איד אפילו א קל שבקלים ופשע ישראל ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא יא האט ער אין זיך יא דער ענין פון דעם תוקף המסירות נפש וואס אידן האבן דאס גע'ירש'נט ירושה מאברהם אבינו וואס מצד דעם האט יעדער איד נישט ער וויל און נישט ער קען זיין אפגעריסן פון דעם אייבערשטן, און דאס איז דער כח המסירות נפש וואס איז איבערגעגעבן געווארן צו יעדער אידן דורך די אבות ואימהות, און ממילא איז פארשטאנדיג אז דא איז דאס דער משל, אז אזוי ווי די צורים וגבעות זענען שטארק, על דרך זה אט די שטארקייט איז דא ביי אידן אויכעט. אבער לכאורה ווערט די שאלה, מען זאגט א משל, איז דאך די טייטש אז דאס איז נאר א משל, דאס הייסט אז די נמשל איז עפעס אנדערש ווי די משל. וואס איז דער ענין פון א משל? א משל איז פון א דבר גשמי אין דער וועלט, און פון דעם משל לערנט מען ארויס אין נמשל, אז דער נמשל איז עפעס א סאך העכער, א סאך טיפער, א סאך שטארקער. וואס איז דא די חילוק פון דעם משל מיט דעם נמשל וואס מען זאגט אז ס'איז דא די צורים וגבעות וואס דאס איז מער נישט ווי א משל, און דער נמשל איז די שטארקייט פון אידן? האט דער רבי געזאגט א מורא'דיגער ווארט, אז בשעת מ'טראכט זיך אריין אין דעם עומק הענין, איז דעמאלט די שטארקייט פון א צור און פון א גבעות פון א בארג און די שטארקייט פון אידן וואס איז נישט נאר אז דאס איז נישט די זעלבע סוג שטארקייט דאס איז גאר א הפכי א פארקערטע שטארקייט בשעת מען רעדט אין שטארקייט פון א אבן און פון א פון א בארג איז די שטארקייט פון א שטיין דאס איז א שטארקייט וואס נעמט זיך פון ישות וואס מער יש, וואס מער מציאות, איז דאס מער שטארק. די ישות, דאס מאכט זיין שטארקייט. בשעת אבער מען רעדט וועגן דעם אידישן פאלק, זייער שטארקייט פון מסירת נפש, איז דאס פונקט פארקערט, דאס נעמט זיך גאר פון דעם גרעסטן ביטול, דאס וואס א איד איז אינגאנצן קיין מציאות נישט. בשעת ביי א אידן לייכט די נשמה, בשעת ביי א אידן איז דא דער ענין החקיקה, ס'איז ביי אים חקוק, דער חלק אלוקה ממעל ממש איז ביי אים דורכגענומען דורך און דורך, און דאס איז דער אמת'ער ביטול, אז ער איז אינגאנצן קיין מציאות נישט, זיין גאנצע מציאות איז מער נישט אז דאס איז וואס ער איז א חלק אלוקה ממעל ממש, אין דער תכלית הביטול, אט דאס איז די גרעסטע שטארקייט וואס איז דא ביי אידן. ווי ס'רעדט זיך אין חסידות אז ביטול איז נישט קיין שוואכקייט, ביטול איז נישט ווען מ'טייטשט אז מ'טייטשט פשוט'ע טייטש ביטול, וואס דאס מיינט יא א שוואכע מציאות ער איז ביטול איך בין גארנישט נאר פונקט פארקערט ווי חסידות טייטשט דער טייטש פון דעם ווארט ביטול איז אוועקגעגעבנקייט איבערגעגעבנקייט ער איז בטל מיינט אז ער איז מסור ונתון אז ער האט נישט קיין אייגענע מציאות ווי דער אלטער רבי טייטשט אין תניא אז פון וואנען נעמט זיך דער כח המסירות נפש ביי אידן דאס נעמט זיך פון דעם וואס דער הוויה אחד איז מאיר בנפשו

אט דער ביטול אט דאס גיט אים די גרעסטע שטארקייט, און די שטארקייט פון מסירות נפש וואס אידן האבן געירשנט, יע וואס אזוי און ניט אנדערש, אט דער איבערגעגעבנקייט צום אייבערשטן אז ס'איז ניט שייך אנדערש וואס איז היפך רצון עליון, איז במילא קומט צו גיין בלעם, בלעם וואס ער האט געוואלט זוכן פונקט פארקערט, וואס ער איז געווען א עין רעה און האט געוואלט זוכן רחמנא ליצלן היפך זכותם של ישראל, איז ווי נאר ער האט אנגעהויבן רעדן האט ער גלייך ארויסגעברענגט די גרעסטע תוקף פון אידן וואס דאס מאכט זיי יא בכל דור ודור אן שינויים ווי מיר זאגן חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם וואס דאס איז א ענין נצחי און טאקע דאס איז טאקע די הסברה פארוואס איז דאס א ענין נצחי דער מסירות נפש בשעת ס'רעדט זיך וועגן א שטארקייט פון א צור וכדו' פון א בארג

בשעת אבער די שטארקייט נעמט זיך גאר מצד דעם הוויה אחד וואס לייכט בנפשו, דאס איז א געטליכע שטארקייט, די שטארקייט וואס מיר האבן גע'ירש'נט פון די אבות ואימהות, און ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא אז אבות הן הן המרכבה, זענען געווען אינגאנצן איבערגעגעבן צום אייבערשטן ולכן זכו להמשיך לבניהם אחריהם, אט דעם כח המסירות נפש, דער כח המסירות נפש פון א אידן נעמט זיך דאס פון דעם וואס ער איז אינגאנצן קיין מציאות נישט. נאר דאס איז השם אחד, איז מצד דעם השם אחד איז טאקע אני הוויה לא שניתי, איז נישטא קיין שינויים, איז דער מסירות נפש איז דאס א ענין נצחי, וואס לייכט ביי אידן בכל זמן ובכל זמן בכל מקום, און אין דעם אין דעם טאקע אין דעם איז ניטא קיין שינויים, און דאס איז וואס רשי זאגט, אני רואה אותם, שטייט בלעם, יא, בלעם שטייט הונדערטער יארן נאך אברהם יצחק און יעקב, און ער זעט דעם אידישן פאלק, און טאקע דער אידישער פאלק וואס ער איז דורכגעגאנגען שוין פֿערציק יאר אין מדבר מיט די אלע נסיונות פון חטא העגל און מיט די אלע זאכן וואס זיי זענען דורכגעגאנגען, און נאך די אלע זאכן אני רואה אותם, איך זע אט דעם אידישן פאלק, אן קיין שינויים מיט דעם גרעסטן מיוסדים וחזקים, מיט דעם גרעסטן שטארקייט, און די שטארקייט פון מסירות נפש וואס אזוי און ניט אנדערש. און דער עניין איז דאך ידוע יא דאס איז איינע פון די ערשטע תורות וואס ברענגט זיך פון תורות פון דעם בעל שם טוב יא און אויף דער זאל ברענגט זיך אויס פון דעם אלטן רבין אויף משכיל לאיתן האזרחי יא וואס האט געזאגט אז דער טייטש משכיל לאיתן האזרחי יא איז דאך ידוע אז דער מדרש זאגט אז איתן זה אברהם איינע פון די נעמען פון אברהם איז געווען איתן און דער רמבם אין הלכות עבודת כוכבים, הלכות עבודה זרה, דער רמב"ם ברענגט איתן זה, ער רעדט אויף אברהם אבינו און רופט אים איתן זה, וואס דער איתן פון אברהם אבינו, דאס מלשון תוקף, און דער תוקף פון איתן, יא, די שטארקייט, יא, וואס ער רופט דאס אן אז איתן האט אין זיך דריי טייטשן, איתן איז שטארק, איתן איז הארט, און איתן איז אלט, יא, די אלטע הארטע שטארקייט וואס דאס איז דא ביי יעדער אידן, און דאס זאגט דער בעל שם טוב משכיל לאיתן, אט די אלטע הארטע שטארקייט פון מסירות נפש וואס אידן האבן געירשט פון דעם ערשטן איתן פון דעם ערשטן אברהם אבינו האזרחי, אט דאס שיינט אריין ביי יעדער אידן בכל זמן ובכל מקום, און פון דעם נעמט זיך די כח המסירות נפש, וואס אפילו מ'שטייט שוין טויזנטער יארן אין גלות, אין דעם גרעסטן חשך כפול ומכופל איז קומט צו גיין א איד און ער שטעלט זיך אוועק מיטן תוקף פון אט אזוי און ניט אנדערש, אז זיין צוגעבונדונג צום אייבערשטן איז דאס אין אן אופן אז אזוי און ניט אנדערש, און דאס איז חקוק, דאס נעמט אים דורך אין יעדער פרט, אין יעדע מחשבה דיבור און מעשה, אין יעדער איינע פון זיינע הנהגות, דאס איז חקוק ביי אים בליבו ובנפשו פנימה, און דאס איז אמת'ע מציאות פון א אידן, און ממילא וועט זיכער מקויים ווערן. וואס שטייט אין די המשך הפרשה אז דורך דעם יא, דער עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב און מ'זאל דאס זען טאקע בקרוב בימינו די אלע יעודים די אלע ברכות און די אלע הבטחות וואס עס שטייט אין דעם המשך הפרשה דעם דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל אז מ'זאל זוכה זיין טאקע זען בקרוב בימינו אמן עס זאל נתגלה ווערן כבודם של ישראל דא בגלוי אויף דער וועלט דורך די גאולה השלמה דורך משיח צדקנו און דעמאלט וועט זיין דער ישראל עושה חיל